א גוטן ערב שבת קודש. יעצט קומט עטליכע פרשות, פרשת פרה, און נאכדעם קומט פרשת החודש, און נאכדעם קומט שבת הגדול, דער אמת איז ס'איז באקאנט די שיטה פונעם הייליגן מהרל פון פראג וואס ער האלט אז ס'איז דא פינף כוסות, דער פיפטער כוס איז והבאתי. יעצט אין שלחן ערוך אין סימן תפ א ווערט געברענגט אין רמ א אז טאמער מען האט נאך נישט געזאגט הלל הגדול מעג מען טרינקען נאך א כוס און מען מעג אויף דעם זאגן הלל הגדול. אויב מען האט שוין געזאגט אויפן פערדן כוס הלל הגדול טאר מען נישט טרינקען נאך א כוס און טאמער נישט, טאמער מען האט נישט געזאגט נאך מעג מען יא. דאס איז בעסיקלי. די שיטה פונעם הייליגן מהרל, דער מהרל זאגט אז דו הייבסט אן והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, און דו קומסט נישט אן צו והבאתי, ביסט דאך נישט אנגעקומען אין ערגעץ, סאו זאל מען טרינקען א פיפטן כוס. יעצט גרויסע צדיקים, למשל ר' פנחס'ל קאריצער אנדערע, פלעגן זאגן מען קומט צו צו די ד' פרשות קומט מען צו צום אייבערשטן אליינס, מען קומט זייער נאנט צום אייבערשטן, די ד' פרשות זענען די יוד קיי וו קיי. יעצט, מען קען נאר צולייגן, איך האב געטראכט אז לויט מהרל איז דא א פיפטע פרשה אויכעט, ערשטע פרשה איז שקלים, נאכדעם זכור, נאכדעם פרה, נאכדעם חודש, און די פיפטע איז שבת הגדול, וואס דאס וועט זיין דער גרויסער שבת אויף אייביג, איז למעשה איז דא יעצט גייט קומען ראש חודש ניסן, דער הייליגער רבי נחמן זאגט אז אלעס וואס דער אייבערשטער געבט פאר א מענטש איז אנגעשריבן יעצט אין ראש חודש ניסן אז ערב ראש חודש טוט ער תשובה און אום קומט ראש חודש איז געבט אים דער אייבערשטער וואס איז אים אנגעגרייט, למשל די גמרא זאגט אז א מענטש איז אים אנגעגרייט זיבעציג יאר פון תענוג, טאמער. ער רעדט איין ניבול פה, האט ער אלעס אוועק געמאכט, באקומט ער עס נישט, איז יעצט קען מען נאכאמאל אויפלעבן, אזוי ווי רש י ברענגט פון סדר עולם אז יוד עטרות נטלו בו ביום, יעדער איד באקומט עטרות פונעם אייבערשטן, אזוי זאגט רבי נחמן, דערפאר זענען זיך נוהג די ברסלב'ע חסידים צו פארן אויף שבת מברכין ניסן און זיי בלייבן דארטן ביז ראש חודש ניסן. יעצט איך האב ענק שוין געזאגט איך וועל עס נאכאמאל איבערזאגן, יעדעס חסידות וואס האט מצמצם געווען אז נאר אזוי און נאר אזוי איז א צמצום, אין ברסלב איז דער זעלבער צמצום נאר ביים פארן מיטן רבי'נס ציון קען מען עפעס פועל'ן, איי דו קענסט דאך פועל'ן איבער די גאנצע וועלט, די גמרא וואס די גמרא זאגט אז ווען איינער דארף קונה זיין צען פעלדער אין אנדערע לענדער אין די וועלט אז ער מאכט אויף איינעם א קנין איז ער קונה אלע ווייל סדנא דארעא חד הוא, די גאנצע וועלט'ס ערד איז איינס. און דו קענסט צוגיין צו א ציון דא אפילו אין ירושלים צו אין אמעריקע ווי דו ביסט און קענסט דיך מקשר זיין צו סיי וועלכן צדיק איז במילא ווערט עס אויך שוין אן ענין פון א צמצום דאס גאנצע חסידות און יעצט איז נאך זייער סכנה'דיג סיי מצד די רעגירונג איז דארט א סכנה און סיי פאר קינדער איז דארט די גרעסטע מקום זנות איז למעשה האלט איך נישט אז מען דארף פארן ביז אויף אומאן אבער מען קען זיך מקשר זיין צום אייבערשטן צום מלך על כל הארץ. כבודו, מען קען בעטן אז דער ניסן, דאס איז ניסן אויך אזוי ווי ראש השנה, ס'איז ראש השנה, ס'איז דער ערשטער חודש פונעם יאר, ס'איז בבחינת התחדשות, זאל מען בעטן דעם אייבערשטען זאל מחדש זיין אונזערע גוטע גזירות וואס איז דאך אונז געדארפט קומען אבער מען האט עס ארויסגעשטופט וועגן געוויסע חטאים, און דער אייבערשטער זאל אונז געבן די אלע עשרה עטרות אזוי ווי עס דארף, ס'פאסט זיך פאר אידישע קינדער. יעצט, כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט אז אין אמת וואלט מען געדארפט פיר מאל א יאר גיין עולה רגל זיין, נאר דער אייבערשטער האט נישט געוואלט מטריח זיין ווינטער ווייל די ראודס זענען נישט גוט, ס'איז נישט דא אזוי ווי ראודס ווי היינט איבער די גאנצע וועלט וואס איז א נחת צו פארן דערויף, האט דער אייבערשטער אונז געגעבן אז דער לעצטער יום טוב וואס דאס הייסט שמיני עצרת זאל זיין אינאיינעם מיט סוכות און ס'לאזט זיך אויס דער זומער ממילא טוט ער אונז נישט מטריח זיין ווינטער אז אונז זאל מען קומען נאכאמאל. אזוי ברענגט דער מדרש, אסאך ספרים ברענגען עס צו. כל פנים, יעצט אז ס'איז שוין דורך א לאנגער ווינטער דארף מען אנהייבן צו פאררעכטן די וועגן אז מ'זאל קענען קומען אויף ארץ ישראל ווייל קודם כל, אז ס'הייבט זיך אן ניסן איז הייבט זיך דאך אן דער קרבן פסח, מ'האט געמוזט מקריב זיין א קרבן פסח, ס'איז איינע פון די דריי רגלים וואס מ'מוז עולה רגל זיין, יעצט ווען ס'קומט ניסן, איך געדענק אמאל איך בין געפארן אין באס פון בני ברק אויף ירושלים, איז געזעסן עפעס א איד, פון ארץ ישראל, אן ארץ ישראל'דיגער איד, און מ'איז געפארן ארום די בערג דא און דארט, דארט און דא, ביז מ'קומט אן אויף ירושלים, געדענק איך ווי דער איד, איך בין געזעסן הינטער אים, איך האב געהערט ווי ער זאגט דאס קאפיטל תהילים, שיר המעלות שמחתי לי באומרים לי בית ה' נעלך, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, ער האט עס געזאגט מיט אזאלעכע בכיות במשך צען פופצען מינוט, איך געדענק ביז צום היינטיגן טאג דעם טיפן שמערץ פון דעם איד. און ווען מען איז אריבער אנגעקומען אויף ירושלים האב איך געזען ער איז א געהויבענער איד, איך מיין ער איז נישט סתם א פשוט'ער מענטש, פרעג איך אים ווי גייט איר? זאגט ער איך קום חודש ניסן, איז געווען דער חודש ווי די ספרים ברענגען שמחתי באומרים לי בית ה' נלך, כ'בין יעצט געקומען אויף ירושלים, און איך באגריס כלל ישראל, איך באגריס דעם הייליגן באשעפער, זיין שכינה הקדושה, און איך פאר באלד צוריק. א איד וואס האט געוואוינט אין בני ברק. עניוועי, ס'קומט שוין יעצט די צייט וואס מען גייט באגריסן כביכול דעם אייבערשטן מיט די שכינה הקדושה, און מען זאגט שוין דעם פסוק, באומרים לי בית ה' נלך, יעצט אין חודש ניסן האט מען אנגעהויבן צו פארן אויף ירושלים, איז מען געפארן זען לראות את פני האדון השם, איז וואס האט מען געטון איז ווען ס'איז געווען פופצן טאג אין אדר, דאס איז געווען שושן פורים, פלעגט בית דין ארויסשיקן שלוחים מען זאל אנהייבן צו פאררעכטן די ראודס, די גאסן וואס איז געווארן צוהארגעט פון די רעגנס, פון די ווינטן, וועגן צוויי זאכן, איינס איז ס'זאל זיין מתוקן פאר די עולי רגלים, ס'זאל זיין פארראכטן אז די עולי רגלים זאלן קענען קומען עולה רגל זיין, און די צווייטע איז טאמער חלילה איינער האט געהארגעט א צווייטן בשוגג און ער דארף אנטלויפן צו די ערי מקלט, ווייל ער האט דאך מורא דער גואל הדם זאל אים נישט הרג'נען, האט מען געמאכט סיינס איבעראל, געמאכט א סיין דא גייט מען צום ערי מקלט דא גייט מען צום ערי מקלט. יעצט דא פון ר' וועלוועלע בריסקער דא זייער א שיין ווארט, ער זאגט פארוואס האט מען נישט געלייגט קיין סיינס אויב מען האט געמאכט פאררעכטן די ראודס וועגן צוויי טעמים, איינס איז וועגן דעם ווייל מען זאל קענען אנקומען אויף ירושלים מיטן קרבן פסח און דאס עולה רגל זיין, און דאס צווייטע איז געווען וועגן גואל הדם, פארוואס האט מען געלייגט איבעראל סיינס, דער רמב"ם זאגט מען האט געלייגט איבעראל סיינס אז דא איז דער וועג וויאזוי מען גייט. צום ערי מקלט, און פארוואס האט מען נישט געלייגט סיינס אויכעט אז דא איז דער וועג ווי מען גייט עולה רגל זיין, זאגט ער זייער א שיינעם תירוץ, ביי ערי מקלט איז יעדע מינוט איז א שאד, ווייל מען דארף אנקומען ווי שנעלער, האט דער אייבערשטער געזאגט תכין לך הדרך, זאלסט מאכן דעם וועג זאל זיין אויסגעצייכנט, ווייל יעדע סעקונדע קען שפילן א ראלע, צווישן הרג'נען א מענטש צווישן נישט הרג'נען. א מענטש האט געהארגעט בשוגג איז א גואל הדם לויפט אים נאך. די אנדערע וואס מען געגאנגען עולה רגל זיין האט דער אייבישטער געוואלט דווקא אז מען זאל נישט גיין אליין צו מען זאל נישט גיין שנעל מען זאל זיך צאמשטעלן נאך א מענטש און נאך א מענטש און נאך א מענטש און מען האט געפרעגט א וואו גייט איר וואס הייסט איך גיי איך גיי מקריב זיין דעם קרבן השם במועדו. אזוי? אפשר גיי איך אויך מיט? נו אדרבה, קומט, כ'ל אייך ווייזן. אינמיטן וועג, ווייסט נישט א מענטש, ער איז אביסל פארלוירן, פרעגט ער יענעם, אפשר ווייסט איר אויף וועלכן וועג מען גייט? יע, קומט מיר גייען אויכעט. און מ'האט געזען ווי אידן גייען עולה רגל זיין, און יעדער איז זיך געקומען דארט צו די כהנים, ס'שטייט כי מציון תצא תורה, ווייל מ'האט געזען די עבודה פון די כהנים מיט די לוויים, ס'איז געווען א גאנצע זאך, דער אייבערשטער געוואלט מ'זאל קומען ברוב עם הדרת מלך. געזאגט, נישט מען זאל קומען אליינס אנגעזארגט, מען קומט העפי, ס'ווערט געברענגט, יעדער ווייסט די מעשה פון חנה מיט פנינה, זי האט נישט געהאט קיין קינדער חנה, פנינה האט יא געהאט קינדער, איז אלקנה איז געווען איינע פון די מענטשן וואס האבן צוריק געברענגט אין אידישקייט דעם ענין פון עולה רגל זיין. ווייל שטייט, ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לה' צבאקות בשילה. זאגט דער מדרש אז ער האט געשלאפן אין די גאס. און צוגעגאנגען וואס גייסטו עפעס שלאפן אין די גאס? האסט דאך א הויז. זאגט ער, דאס הייסט וואס? איך גרייט מיך צו צו גיין מארגן עולה רגל זיין. וואס? אונז גיימיר זען לראות את פני האדון השם, אונז גיימיר זען דעם הייליגן באשעפער. אזוי? לאמיר אונז אויך מיטגיין. אזוי געווארן נאכאמאל איינגעפירט דאס ענין אז מען זאל אנהייבן צו גיין עולה רגל זיין. אין אמת'ן ס'איז דאך נישט געווען קיין בית המקדש, אבער ס'איז געווען דעם אייבערשטנ'ס הויז. ס'איז געווען דער משכן וואס דאס איז געשטאנען דארטן אין נוב און אין שילה, און ער איז געגאנגען אין שילה, און זאגט דער מדרש אז ער האט צוריק מבסס געווען, ער האט צוריק געשטעלט דאס ענין פון צו גיין עולה רגל זיין. ס'איז געווען אסאך זאכן וואס ס'פלעגט נעבעך ווערן נעגלעקטעט משך די צייט, ס'איז געווען א מלחמה מיט אנדערע זאכן, ס'איז געווען זיבן יאר ירושה וישיבה, מ'האט איינגענומען ארץ ישראל, מ'האט עס באזעצט. ס'איז דארטן דא אין דער תורה אין סוכה שטייט דארטן אז די אידן האבן נישט געמאכט סוכה ס'איז געווען עפעס איין יאר די ערשטע יאר וואס מ'האט געמאכט סוכות נאך יארן אזוי איז עס געווען ער האט עס צוריק געשטעלט און קען זיין דאס איז געווען זיין זכות אז ער האט געהאט א זון ווי משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים אל ה' והוא יענם משה ואהרן אינאיינעם זענען געווען אזוי גרויס ווי שמואל הנביא און שמואל הנביא אליינס איז געווען אזוי גרויס ווי משה ואהרן. אזוי גייט עס, דער אייבערשטער באצאלט פאר יעדן גוטס. עניוועי, און ווען האט מען אנגעהויבן צו טראכטן דא אז מען דארף גיין אויסטרעטן די ראודס? און אויך וועגן תכין לך הדרך, דער אייבערשטער האט נישט געוואלט אז ס'זאל פארגאסן ווערן אומזינסט אידיש בלוט, האט מען אנגעהויבן ארויפצוגיין, פון חמשה עשר באדר האט מען אנגעהויבן צו פאררעכטן די ראודס, ארויסגעגאנגען בית דין, שלוחים מ'האט אויך געזען די בורות זאלן זיין אויפגעגראבן ווייל ס'רעגנט דאך נאך ביז ניסן ממילא העט מען קענען האלטן די רעגן וואסער פאר די מענטשן וואס קומען ארויף פון גאנץ ארץ ישראל זיי זאלן קענען האבן צו טרינקען אויפן וועג, די לאקזשערי וואס זיי האבן געהאט אין די מדבר בארה של מרים האט מען שוין נישט געווען מער. די לאקזשערי איז געווען אזוי גרויס אז יעדער האט געקענט פילן וואסערע טעם ער האט געוואלט דערין, ס'דא ספרים וואס זאגן אז נדב ואביהוא האבן געוואלט פילן א טעם פון וויין, נישט אז זיי זענען חלילה אריין שתויי יין, און דאס אריינגיין מיט א גערוך פון וויין, ס'הייסט מיט א פילינג וואס מ'האט געהאט פון וויין, דאס איז געווען נעבעך פארוואס זענען נעבעך געשטארבן. אבער למעשה האבן זיי נישט געהאט מער קיין בארה של מרים, בארה של מרים זאגט די גמרא די גאנצע פֿערציק יאר וויאזוי האט מען געגעבן נסכים, זאגט די גמרא ס'איז געקומען פון די בארה של מרים, איז ווען ס'איז געקומען אלס נסכים איז עס מסתם געקומען וויין ממש, און קען זיין, דאס לייג איך אליין צו, ס'איז געווען אזא רוחניות'דיגער וויין, ס'איז געקומען פון גן עדן, חמר מרת דמבראשית, קען זיין זיי האבן דאס געטרינקען און דאס איז געווען די מיתה, באט עניוועי, לאמיר נישט פארקריכן, לאמיר האלטן זיך צו די זאך. יעצט ווען מ'איז ארויפגעגאנגען אויף ירושלים האט מען אויך גענומען קער יעצט, פון אלע זאכן מענטשן האבן געהאט דין תורות און מען האט די קליינע זאכן האבן די קליינע דיינים געענדיגט אין די קליינע שטעט אבער די גרעסערע זאכן איז מען געקומען צום בית דין הגדול פון ירושלים און בית דין האט עס דן געווען. מען האט אויך דן געווען דעמאלטס דיני נפשות מען האט ארויסגעשטעלט דעם מענטש וועם מען האט געוואלט הרג'נען און מען האט געזאגט פלוני דער ווערט געהארגעט וועגן די און די עבירה וואס ער האט געטון. זאגט די גמרא, ס'איז דאך לשון הרע, וואס איז א איד פון פתח תקוה אינטערעסירט וואס א איד אין מירון צו אין צפת האט אפגעטון, די תירוץ איז למען ישמעו ויראו, יעדער זאל עס זען אז ס'איז דא לאו ענד ארדער, מ'האט אויך געשלאגן מלקות פאר די עוברי עבירה, מ'האט אויך. פודה געווען דעמאלטס ערכין און חרמין, א מענטש האט געזאגט עלי עלי הרי עלי צו כדומה, און הקדש, און מ'האט אויך אנגעטרינקען א סוטה, מ'האט אויך פארברענט די פרה אדומה, ס'איז געווען צען פרה, ס'הייסט ניין איז געווען, די צענטע וועט מאכן מלך המשיח, ס'איז געווען ניין פרה אדומות, דאס האט מען אלעס געמאכט. יעצט נאך דעם ווען ס'איז געווען א גאנצן ווינטער מ'איז זיך נישט צוזאמען געקומען, מ'האט אויך אפגעהאקט אן עגלה ערופה אויפן חלל וואס מ'האט דארט געטראפן א מת ולא נודע מי הכהו, מ'האט אויך האט געבויערט אן עבד עברי וואס ער האט געזאגט ער וויל האט ליב זיין הער און ער וויל נישט ארויסגיין, מ'האט אויך מטהר געווען די מצורע. וואס ער איז געווען נעבעך קראנק און ער איז אויסגעהיילט געווארן, און ער האט געברענגט זיינע קרבנות אין בית המקדש, כדי אז אלע אידן זאלן זיין טהור פון זייערע טומאות און פון זייערע עבירות, און אלעס זאל ווערן געמאכט יעצט, זאל נישט מוזן נאכאמאל קומען צו לויפן, אלעס זאל ווערן געמאכט אין די זעלבע צייט ווען זיי גייען עולה רגל זיין לראות את פני השם אין פסח. יעצט, מען מיינט אז נאר שלוחי בית דין האבן געטון זאכן, ניין, ס'איז געווען מענטשן וואס זענען געווען מזכה את הרבים, ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געטון פארן ציבור, יעדער ווער ס'האט געוואלט האט געקענט צוהעלפן, די גמרא זאגט כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, ווען איינער איז מזכה דעם רבים קומט נישט קיין עבירה דורך אים, און מען היט אים אפ פון הימל אז ער זאל נישט נכשל ווערן, און. זאכן וואס איז נישט ריכטיג. יעצט. יעצט די גמרא ברענגט אין מסכת בבא קמא דף נ' עמוד א' מעשה ס'איז געווען א מעשה בבתו של ר' נחוניא חופר שיחין ער האט געהאט אזא האבי אז ער האט געגראבן גריבער פאר די עולי רגלים האט מען אים גערופן נחוניא חופר שיחין, זיין טאכטער איז ליידער אריינגעפאלן אין איינע פון די גריבער וואס די טאטע האט געגראבן און ס'איז געווען פיל מיט וואסער און מ'איז געקומען צו ר' חנינא בן דוסא ער זאל מתפלל זיין און ס'איז געווען די ערשטע שעה וואס זי האט נאך געקענט לעבן אינעם וואסער נאך געווען גענוג אז זי זאל קענען אויסהאלטן האט ער זיי געזאגט שלום ס'מיינט זארגטס ענק גארנישט זי'ט ניצול ווערן די צווייטע שעה האט ער אויך געזאגט שלום די דריטע שעה, וואס ווען זי וואלט געווען אזוי לאנג אינעם וואסער וואלט מען שוין נישט געקענט בלייבן לעבן, האט ער זיי געזאגט, זי איז שוין לאנג ארויס פון וואסער. קיצער מ'האט זיך געטראפן, פרעגט מען איר ווער האט דיך ארויס גענומען פון וואסער, האט זי געזאגט אז א זכר של רחלים, דאס איז דער איל פון יצחק, איז נזדמן לי האט זיך מיר געטראפן וזקן אחד. זאגט רש"י ס'איז נישט געווען אן אלטער מענטש, ס'איז געווען אברהם אבינו עליו השלום מנהיגו, ער האט געטריבן דארטן דעם זכר פון די רחלים, האט מען געפרעגט ר' חנינא בן דוסא און טאקע איז א גרויסע נס אז ס'געקומען אברהם אבינו צו העלפן ווייל ער האט געטון אזוי ווי אברהם אבינו חסד פאר די גאנצע וועלט, ער האט אינזין געהאט יענעם איז. פרעגט מען אים רבי חנינא בן דוסא אבער דו ביסט דאך נישט קיין נביא, וויאזוי האסטו געוואוסט? האט ער געזאגט אזוי, לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, איך בין נישט קיין נביא און איך בין אפילו נישט קיין זון פון קיין נביא, נאר כ'האב וועגן דעם געזאגט אז ס'וועט זיין אלעס גוט ווייל כ'האב געוואוסט דבר שאותו צדיק מ צטער בו, א מענטש וואס איז זיך מצער מזכה צו זיין דעם רבים, יכשל בו זרעו, און זיינע קינדער אין דעם גריב אריינפאלן און געשטרויכלט ווערן, האב איך געוואוסט ס'מוז זיין גוט, וויאזוי האב איך נישט געוואוסט? דאס אז אברהם אבינו וועט קומען פון הימל זי ארויסראטעווען, דאס האב איך נישט געוואוסט, אבער כ'האב געוואוסט אז קיין שלעכטס וועט פון דעם נישט ארויסקומען. יעצט, אין מסכת שקלים אין פרק ה הלכה א' שטייט א מעשה אויכעט כעין זה אביסעלע אנדערש. מעשה, ס'איז געווען א מעשה בחסיד אחד ביי א חסיד שהיה חופר בורות שיחין ומערות לעוברים ושבים. איינמאל איז זיין טאכטער האט געדארפט חתונה האבן, ס'איז געווען דעם טאג וואס זיין טאכטער האט געדארפט חתונה האבן, און ושטפה נהר, דער טייך האט זי נעבעך פארפלייצט, דער טייך גייט איבער, גייט אריין די וואסער אין די בורות שיחין ומערות. און דא איז געשען אזא אומגליק אז די טייך האט נעבעך די כלה פארפלייצט דעם טאג פון די חופה. יעדער איז געקומען און מען האט אים פראבירט מנחם צו זיין, ער האט נישט געוואלט אננעמען קיין טרייסט פון קיינעם. איז אריין געקומען ר' פנחס בן יאיר און האט אים געוואלט מנחם זיין, ער האט פון אים אויך נישט געוואלט אננעמען קיין טרייסט. האט זיך אנגערופן ר' פנחס בן יאיר דאס איז ענקער חסיד? וואס ער איז מבעט ביסורים, ער ווארפט זיך אן מיט יסורים און ער וויל זיך נישט טרייסטן, האט זיך אנגערופן דער איד, רבי איך וויל דיר זאגן, די מעשה איז אזוי אז איך גראב שוין יארן פאר די אידן זאלן האבן אויף פאר עולה רגל זיין וואסער, און זיין טאכטער זאל נעבעך אין וואסער אומקומען אזוי ביטערליך אין טאג פון די חתונה, האט זיך אנגערופן ר' פנחס בן יאיר, אפשר ס'דען מעגליך שהיה מכבד את בוראו במים, אז א איד האט מכבד געווען דעם אייבערשטן מיט וואסער, והוא מקפחו במים, און דער אייבערשטער נעמט עס אים צו מיט וואסער, עס קען נישט זיין, מיד נפלה הברה, עס איז ארויסגעגאנגען א קול אין שטאט אז עס איז צוריק געקומען די טאכטער פון דעם חסיד. בקיצור, עס איז צוריק, זי איז צוריק געקומען. וויאזוי, וואס, ווער, ווען, שטייט נישט. יעצט, זאגט דארטן ווייטער די גמרא, יש אומרים שאחזה בענף עץ שנזדמן לה בנס ונצלה. ס'לא. ס'דא וואס זיי האלטן אז זי האט געטראפן א שטיקל צווייג אינעם וואסער און זי האט זיך אנגעכאפט דערין און זי איז ניצול געווארן. ויש אומרים מלאך ירד, ס'איז אראפגעקומען א מלאך כדמות ר' פנחס בן יאיר והצילה, אזוי ווי ס'האט אויסגעזעהן ווי ר' פנחס בן יאיר און ער האט זי מציל געווען. סאו דאס איז א מורא'דיגע לימוד, ס'דא מענטשן וואס זיי ווילן נישט טוהן פאר יענעם, ס'דא מענטשן זיי זאגן איי מיינד מיי אוין ביזנעס, עטס ווייסטס נישט דעם שכר פון מענטשן וואס זענען מזכה דעם רבים. ס'טאקע גרויסע מכות, איך זאג נישט אז נישט, איך פיל עס, אבער די ריווארד וואס מ'האט נאכדעם ווען ס'געלונגט איז זייער גרויס. די צוויי מעשות אין די גמרא איז אויך געווען מיט גרויסע מכות, דא האט ער שיער פארלוירן א טאכטער אין טאג פון די חתונה און דא איז אים זיין טאכטער דערטראנקען געווארן דארטן אין איינע פון די גריבער וואס ער האט געגראבן פאר עולי רגלים, שטעל דיר פאר וואסארא מכות דאס איז, אבער נאכדעם האבן טויזענטער און מער ווי טויזענטער געקענט טרינקען אויפן וועג, ס'איז נישט געווען דעמאלטס די טעמפא משפחתי וואס מ'האט געקענט מיטנעמען אין די אוטא, ס'איז געווען אביסל אנדערש די סיסטעם, וועגן דעם זאג איך אז די אלע אמעריקאנער אידן ווען משיח וועט קומען וועלן זיי אים גאנץ נישט, זיי וועלן נישט נאכלויפן אפילו, אזוי זאגט דער הייליגער נועם אלימלך אז ווען עס וועט קומען די גאולה שלימה, די רייכע מענטשן וועלן אפילו נישט וועלן אוועקגיין פון זייער האב און גוטס. די ספרדים וועלן נאכלויפן נאך משיח'ן, איר ווייסט פארוואס? ווייל זיי זענען צוגעוואוינט צו דעם, קוקטס וויאזוי זיי קומען אויף מירון מיט אן אייזל, און זיי קומען דארטן מיט א בהמה, וואס די בהמה שעכטן זיי, זיי זענען צוגעוואוינט צו דעם שמוץ, צו די אלע זאכן, די אמעריקאנער אידן מיט די קעדילעקס, הע, דארט וועט נישט זיין, די כביש איינס וועט זיין פול מיט מענטשן, נישט מיט קעדילעקס, סאו מען דארף זיך צוגעוואוינען אביסל וויאזוי ס'וועט אויסזען ווען דער אייבערשטער וועט צוזאמנעמען קיבוץ גליות. איז צו טון פארן ציבור איז א מורא'דיגע זאך, ס'איז ממש די שטערקסטע זאך וואס ס'איז דא, נאר ס'קאסט א פרייז, אבער עט די ענד אוו די דעי האסט עפעס. יעצט דעם מיטוואך געפאלט זיך כ' אדר, און כ' אדר ווערט דערמאנט אין די גמרא מסכת תענית פאר זייער א חשוב'ן טאג, און כ'וויל רעדן אביסל דערפון. כ' אדר איז א טאג פון רצון פאר בעטן דעם אייבערשטן ס'זאל אראפקומען רעגן, און מ'האט עס געמאכט א יום טוב אין די צייט פון שמעון בן שטח און חוני המעגל. און אזוי שטייט אין מגילת תענית פרק י"ב, און אין מסכת תענית דף י"ט עמוד ב'. דעם צוואנציגסטן טאג אין אדר, דער עולם האט געדארשט פאר רעגן, ס'איז נישט געווען קיין רעגן, ס'איז שוין געווען אין ארץ ישראל דריי יאר א שנת בצורת, דריי יאר האט נישט גערעגנט איינס נאך דאס אנדערע, און מ'האט מתפלל געווען ס'האט נישט גערעגנט, ס'איז שוין אדורך רוב אדר און ס'האט נישט גערעגנט, זענען זיי געגאנגען צו חוני המעגל, און זיי האבן געזאגט זיי מתפלל אז ס'זאל רעגענען. האט ער זיי געזאגט, קינדערלעך, גייטס און נעמטס אריין די אויווענעס וואס מען דארף אין דעם ברענען און באקן דעם קרבן פסח, ס'זאל נישט צעגיין פון רעגן. דאס איז דעמאלטס געווען עפעס אזוי מין אוט אוו פלעיס, דא רעגנט נישט דריי יאר, יעצט מוז מען אריינגיין און אוועקטראגן די אויווענעס אז ס'זאל נישט צעגיין פון די רעגן, ווייל די אויווענעס איז געווען געמאכט פון ליים. בקיצור, און ער האט זיך גענומען דאווענען, רבונו של עולם געב רעגן, און ס'האט נישט גערעגנט. איז ער געגאנגען און ער האט געמאכט א רינגעלע ארום און ארום, זיך אריינגעשטעלט, אזוי ווי חבקוק הנביא האט געזאגט, אין חבקוק קאפיטל ב' שטייט על משמרתי אעמודה, איך בלייב שטיין אויף מיין פלאץ, ואתיצבה על מצור, ואצפה לראות מה ידבר בי, און ער האט געזאגט, רבונו של עולם, די אידישע קינדער האבן געלייגט זייער פנים אויף מיר, ווייל איך בין אזא ווי א בן בית פארן הייליגן באשעפער, איך שווער אין דיין הייליגן נאמען אז איך ריר מיך נישט ארויס פון דעם רינגעלע ביז דו זאלסט דיך נישט מרחם זיין אויף דיינע קינדערלעך. וואו, אה, דאס איז געווען א פארסד דיעל. בקיצור. ס'האט אנגעהויבן אביסעלע צו טראפן, אביסעלע רעגן, ווייסט אזוי א שפריץ געגעבן, האבן די תלמידים געזאגט, רעבע, אונז בעט מיר דיך, נישט דאס האבן מיר אונז געמיינט, פון אזא רעגן וועט גארנישט געשען, ראינוך ולא נמות, אונז וויל מיר דיך זעהן. אבער אונז זעמער נישט געקומען פאר דעם זעהן, צו זעהן נאר אזאלעכע פאר טראפן, אונז האלט מיר אז דער רעגן איז נאר געקומען אז דו זאלסט ווערן מותר פון דיין שבועה, זאלסט קענען ארויס גיין פון דעם רינגעלע. האט ער זיי געענטפערט, בני מיינע קינדער, אל תמותו, עטס וועטס נישט שטארבן. געגאנגען חוני המעגל און ער האט ווייטער געבעטן פון באשעפער געזאגט רבונו של עולם לא כך שאלתי איך האב נישט דאס געבעטן אביסל טראפן וואסער אלא גשמי בורות שיחין ומערות איך וויל ס'זאל זיך אנפילן אלע בורות שיחין ומערות פארשטייט זיך די בורות שיחין ומערות פילן זיך אן ווען די ערד איז שוין אינגאנצן נאס ס'טוט איבערפליסן נאכדעם גייט עס אריין אין די בורות שיחין ומערות. בקיצור, התחילו הגשמים יורדים כמלא פי חביות. ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען אזוי ווי ס'גיסט זיך אזאלעכע גרויסע טראפן ווי פון די עפענונג פון א פאס. ושיערו חכמים און די חכמים האבן משער געווען טיפה אחת ס'איז געווען א לוג. א לוג. שטעל דיר פאר. ג' לוגין איז א קווארט, ס'איז געווען מסתם א דריטל פון א קווארט. אמרו לו האבן זיי געזאגט, רבי, ראינוך אונז זעמער דיר געקומען זעהן לא נמות, אונז וויל מיר חלילה נישט שטארבן, אז זיי האבן שוין יעצט פארשטאנען אז דא גייט קומען אזאלעכע רעגנס, אז די וועלט וועט חרוב ווערן, אמר להם האט ער זיי געזאגט בניי מיינע קינדער אל תמותו עטס וועטס נישט שטארבן, אמר האט ער געזאגט יעצט האט חוני המעגל גערעדט ווייטער צום רבונו של עולם און ער האט געזאגט רבונו של עולם לא כך שאלתי, כ'האב נישט געבעטן אזאלכע גרויסע טראפן רעגנס אלא גשמי רצון וברכה ונדבה, כ'האב געבעטן רעגן פון רצון ברכה ונדבה, ירדו כתיקונן האט אנגעהויבן צו רעגענען געהעריג. ס'האט אבער אזויפיל גערעגענט עד שעלו ישראל מירושלים, זענען ארויף פון ירושלים להר הבית מפני רוב הגשמים, די הר הבית איז געווען דאס העכסטע פלאץ זענען זיי ארויף געגאנגען ווייל ס'האט צופיל גערעגענט, אמרו לו האבן זיי געזאגט רבי כשם שהתפללת עליהם שירדו דו האסט מתפלל געווען אז ס'זאל רעגענען כך התפלל עליהם טוה יעצט מתפלל זיין שלא ירדו וילכו להם ס'זאל נישט רעגענען זאלן אוועק גיין. אמר להם האט זיי חוני המעגל געזאגט, אונז האמער א כלל, אין מתפללים על רוב הטובה, און מ'וועט קיינמאל נישט זאגן דעם אייבערשטן ס'איז צופיל גוטס, נאר וואס האט ער זיי געזאגט, גייטס און ברענגטס א פר הודיות און מ'וועט דאנקען דעם אייבערשטן, און מ'וועט זאגן פארן אייבערשטן, סומך געווען דערויף ביידע הענט און ער האט געזאגט רבונו של עולם ראה עמך ישראל ונחלתך אשר הוצאת בכחך הגדול ובזרוע נטויה, קוק דיין גרויסן פאלק אידן, אשר הוצאת וואס דו האסט ארויסגעצויגן בכחך הגדול מיט דיין גרויסן כח, ובזרועך הנטויה און מיט דיין אויסגעשטרעקטן ארעם, שאין יכולים לעמוד זיי קענען נישט אויסהאלטן לא ברוב כעסך ולא ברוב טובך, כעס. כעסת עליהם אז דו צערנסט אויף זיי, אינם יכולים לעמוד. השפעת עליהם טובך האסטו געגעבן אסאך גוטס, אינם יכולים לעמוד, יהי רצון מלפניך שיהיה רווח, ס'זאל זיין אביסל רווח צווישן איין גוטע זאך און די צווייטע, זאגט די גמרא, ס'האט אנגעהויבן צו בלאזן א ווינט, די וואלקענעס האבן זיך צושפרייט, ס'האט אויפגעשיינט די זון, און די ערד האט אנגעהויבן צו טרוקענען, און אלעס איז געגאנגען אין פעלדער. מען האט געזעהן די מדבר אז דאס איז געווען פול פון כמהין ופטריות, דאס איז אזאלעכע שוועמלעך וואס דאס וואקסט פונעם רעגן. יעצט הערט ווייטער וואס דא איז געשעהן, ס'איז דאך א מורא'דיגע מעשה, ניין? הא. שלח לו שמעון בן שטח, שמעון בן ש. האט אים שמעון בן שטח געשיקט זייער א שארפן מעסעדזש, זאגט ער אים אזוי, אלמלא חוני המעגל אתה, ווען נישט דו ביסט חוני המעגל, וואס דו ביסט אזוי ווי א בן בית אין הימל, גוזרני עליך נידוי, וואלט איך אויף דיר גוזר געווען אין חרם, זאגט ער פארוואס, ווייל שאילו היו שנים כשני אליהו, ווען ס'וואלטן געווען אזאלכע יארן ווי די יארן פון אליהו'ן וואס אליהו האט געשוואוירן אז ס'וועט נישט זיין קיין רעגן און ס'איז נישט געווען, לא נמצא שם שמים מתחלל על ידיך, וואלט דען נישט דעם אייבערשטנ'ס נאמען נתחלל געווארן דורך דיר, דו האסט געזאגט, אליהו האט געזאגט חי השם אם יהיה השנים האלה טל ומטר. כי אם לפי דבריי, און דו האסט געשוואוירן אז דו גייסט נישט ארויס פון דעם רינגל ביז ס'וועט קומען רעגן, וואלט דאך געווען א שבועת שוא, אבער זאגט ער אים מה אעשה וואס זאל איך טון, שאתה מתחטא לפני המקום, דו פארזינדיגסט דיך פארן אייבערשטן כבן שמתחטא על אביו, ווי א קינד וואס דער פארזינדיגט זיך אויף זיין טאטן ועושה לו רצונו און דער אייבערשטער טוט אים וואס ער פארלאנגט. ער זאגט פארן אייבערשטן הבא לי חמין, געב מיר ווארעם וואסער, והביא לו ער ברענגט אים, הבא לי צונן, ברענג מיר קאלט וואסער, והביא לו, תן לי אגוזים, געב מיר ניסן, ונתן לו, תן לי רימונים, געב מיר מילגרוימען, ונתן לו און ער געבט אים, תן לי אפרסקים, געב מיר פערזיך, פיטשעס, ונתן לו און דער אייבערשטער געבט אים, ועליך הכתוב אומר אויף דיר זאגט דער פסוק שלמה המלך אין משלי קפיטל כ"ג, ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך. דער אייבערשטער פרייט זיך און די מאמע פרייט זיך אז זי האט געבוירן אזא זון. דעמאלטס טאג, דאס איז געווען כ' אדר, האט מען געמאכט א גרויסן יום טוב, פארוואס? ווייל מען האט געזען אז די רעגן קומט נאר אין זכות פון אידן. אזוי ווי שטייט אין דברים קפיטל כ"ח, יפתח ה' לך את אוצרו הטוב, לך בזכותך, ובך הדבר תלוי, אין די אידן ווענדט זיך די גאנצע זאך, ואומר שטייט אויך אין בראשית קפיטל י"ב ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, בך בזכותך הגשמים יורדים, הטללים יורדים בזכותך, ואומר ס'שטייט אין ויקרא קפיטל כ"ו ונתתי גשמיכם בעתם. יעצט די רעגן דאס איז פרנסה רבותי, מיטוואך איז א הייליגער טאג ס'א יום טוב ס'איז געמאכט מען זאל זיך קענען אויסבעטן ביים אייבערשטן אזאלעכע מינע פרנסות גרינגע וואס אפילו ס'איז נאכנישט באשריבן אין דיין מזל דער אייבערשטער וועט עס דיר יעצט געבן אז דו וועסט אים שטארק בעטן. יעצט מיטוואך מיינט מען נישט סתם מיטוואך, מען מיינט כ' אדר, דאס איז א הייליגער טאג. יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן, די וואך גייט מען ליינען פרשת פרה, ס'איז דא וואס זיי האלטן אז פרה איז אויך די קריאה מן התורה, דא וואס זיי האלטן אזוי. יעצט, פון פרשת פרה ביז חודש מאכט מען קיינמאל נישט קיין הפסקה. משל די פרשת צו איז געווען א הפסקה, ס'איז געווען פון פרשת זכור ביז פרשת פרה, ס'איז דא אסאך מאל הפסקות, אבער צווישן חודש און צווישן פרה מאכט מען קיינמאל נישט קיין הפסקה. יעצט ס'גייט אזוי, אויב ראש חודש ניסן געפאלט זיך שבת ליינט מען פרשת פרה דעם לעצטן שבת פון אדר, אויב ראש חודש ניסן געפאלט זיך אינמיטן די וואך ליינט מען פרשת החודש דעם לעצטן שבת פון אדר, און דעם שבת פאר דעם ליינט מען פרשת פרה. יעצט שבת פרה נעמט מען ארויס צוויי ספרים, ספרי תורות, אין איינעם ליינט מען די שבעה קרואים פון די פרשה פון די וואך וואס דאס יאר וועט עס זיין פרשת שמיני, אין דעם צווייטן ליינט מען מפטיר פון פרשת פרה אדומה, פון פרשת חוקת, זאת חוקת התורה, און דאס געפינט זיך אין סדר במדבר. יעצט פארוואס האלטן אסאך פוסקים אז דאס איז מן התורה ווייל ס'שטייט זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' לאמור דבר אל בני ישראל איז לערנען זיי פשט אז דבר אל בני ישראל זאלסט ליינען די חוקת התורה ממילא דא וואס זיי האלטן אז ס'איז מן התורה. מ'איז זיך נוהג אז צום מפטיר רופט מען נישט קיין קטן ווער ס'האט נאך נישט קיין דרייצן יאר, די מפטיר גייט נישט פאר א בר מצוה בחור. אבער אין פרשת פרה איז מען אסאך מער מחמיר און אויכעט אין שבת זכור איז מען אסאך מער מחמיר, אין שבת זכור האלט יעדער די קריאה מן התורה, אין פרשת פרה איז דא שיטות אז די קריאה מן התורה. יעצט וואס ליינט מען דא? וואס איז די געלייענעכטס? די געלייענעכטס איז אז אזוי ווי ס'איז שוין פאר ניסן דארף מען מודיע זיין דעם עולם אז ווער ס'איז טמא מיט טומאת מת זאל זיך אנהייבן מטהר צו זיין פון זיין טומאה, פארוואס? כדי ער זאל קענען מקריב זיין דעם קרבן פסח במועדו. יעצט די מענטשן האבן שוין אנגעהויבן אין ראש חודש ניסן, די וואס וואוינען ווייט פון ירושלים האבן שוין אנגעהויבן ארויסצוגיין, כדי זיי זאלן קענען אנקומען אויף ירושלים, זאלן זיך קענען מטהר זיין און זאלן אויכעט קענען מאכן דעם קרבן פסח. איז ממילא איז מען יעדן איינעם מזהיר, מען ווארענט יעדן אז זאלסט וויסן מען דארף זיך קודם מטהר זיין מיט אפר פרה בשלישי ובשביעי און נאכדעם עסט ערשט זיין ריין, און דו וועסט קענען מקריב זיין דעם קרבן פון פסח במועדו, יעצט כאטשיג בעוונותינו הרבים האמיר אונז נישט קיין בית המקדש, מען האמיר נישט קיין קרבן, האמיר נישט קיין טהרה, מען האמיר נישט צו עסן פון קדשים, דער הייליגער חתם סופר זאגט ס'איז געבליבן איין מצות עשה פון. עסן, אכילה, דאס איז די מצה, חוץ דעם האבן מיר נישט היינט קיין שום מצוות עשה פון אכילה, אזוי זאגט דער הייליגער חתם סופר, איז וואס איז דעמאלס די גאנצע זאך אז מען דארף מאכן א גאנצע פרשה מיט א מעשה, אז מען זאל זיך מטהר זיין צו וכדומה, איז די תירוץ איז זייער פשוט, קודם כל איז דא א זאך פון ונשלמה פרים שפתינו, אז אונזערע ליפן באצאלן דאס אזוי ווי מען איז זיך מטהר, וויפיל מען קען, איז עס אזוי ווי מען איז זיך מטהר אמת'ן פארן בית המקדש און פארן קרבן פסח. ס'איז אינטערעסאנט, ס'איז דא אין חתם סופר טאקע א גאנץ אריכות אז אין אמת'ן היינט איז מען מחיוב צו מאכן דעם קרבן פסח. יעצט, ס'איז דא זאכן וואס די קרבן פסח פארלאנגט, למשל מ'האט געדארפט גיסן דאס בלוט כנגד היסוד, און היינט איז דאך נישט דא קיין מזבח, אבער פון דעסטוועגן דאך די. ענין פון שעכטן דעם קרבן פסח און עסן דעם קרבן פסח וואלט היינט אויכעט שייך געווען. יעצט ס'איז דא נאך א זאך וואס מען קען נישט טוהן, דעם קרבן פסח האט מען ארויף געשטעלט אויף אזא הוק און מען האט אים אפגעשינדען די הויט, מען האט אויפגעריסען דעם בויך, מען האט ארויס גענומען די אימורים, די חלב שעל הקרב ויותרת הכבד און די שני הכליות, און די חלב פון זיי און די אליה לעומת, העצה, און דאס האט מען געלייגט אין א כלי שרת און מען האט עס געזאלצן און מען האט עס מקריב געווען אויפן מזבח, אבער דאס האמער אונז נישט היינט, אבער פון דעסטוועגן דאך זאגט דער חתם סופר אלס אכילת קרבן פסח, וואלט מען היינט אויכעט געדארפט עס טון. איז למעשה. ס'איז געווען אזא מאוומענט, כ'געדענק אסאך יארן צוריק. געווען א מאוומענט וואס לויט וועגן דעם חתם סופר האבן זיי געוואלט מאכן מ'זאל גיין דארטן אויפן הר הבית און די עזרה שעכטן דעמאלטס איז געווען א גאנצע פראבלעם וועגן צו מ'מעג יא גיין אויפן הר הבית צו נישט היינט גייט מען דאך ליידער עניוועי מחלוקת רמב"ם מיטן ראב מיטן ראב"ד עניוועי למעשה אבער דא אן ערנסטע פראבלעם אז אונז זעמער אלע טמאי מתים. איז זאגט דער חתם סופר אז טומאה איז הותרה בציבור, איז במילא איז דא אפילו אזא געדאנק אויכעט, אבער אונז פירן מיר זיך נישט אזוי, אבער על כל פנים אז מען גרייט זיך צו מיטן גאנצן וויפיל מען קען, וויפיל ס'איז מעגליך, איז דעמאלטס נעמט עס אן דער אייבערשטער, אזוי ווי אונז האמיר טאקע געטון דעם קרבן פסח. און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, די עיקר טהרה היינט האט זיך אריבער געשיפטעט פון די קרבנות צו דעם מענטש אליינס, אז דער מענטש דארף זיין בטהרה. אז ס'קומען אזאלעכע הייליגע טעג דארף מען אבאכט געבן מ'זאל נישט האבן אויף זיך קיין שום מין טומאה, טומאת קרי חלילה און שכבת זרע און די אלע אנדערע טומאות וואס מען טוט מען זיך מען איז ליידער פארכאפט א גאנץ יאר דארף מען זען אז ס'קומט אזאלעכע הייליגע טעג זאל מען זיך מתקדש און מטהר זיין און מען זאל זיך פורש זיין פון די אלע עבירות. די ירושלמי זאגט אין אמת'ן וואלט געדארפט קומען פרשת החודש פאר פרשת פרה. פארוואס? ווייל אחד בניסן האט מען אויפגעשטעלט די משכן, און דעם צווייטן טאג האט מען פארברענט די פרה. פארוואס מאכט מען אונז פריער פרה פאר חודש? זאגט דער ירושלמי לפי שהיא טהרתן של ישראל, ס'איז ביים אייבערשטן חשוב וואס כלל ישראל זאל זיין ריין, איז דארט אין ירושלמי רעדט מען כדי מ'זאל נישט חלילה ווערן נדחה אויף פסח שני, אבער מ'רעדט פון טהרתן של ישראל, ס'איז א מורא'דיגע זאך. ס'איז די היינטיגע טהרה, מ'זאל אפגעהיטן ווערן פון עריות, פון זנות, און אזוי ווייטער. יעצט ווערט געברענגט אין די ספרים אז די טעג ביז פסח איז מסוגל אז מ'זאל זוכה זיין צו א רוח טהרה, ווייל אזוי ווי די אידן האבן בזמן שבית המקדש היה קיים עוסק געווען יעצט אין טהרה און פרה מיט אלע אנדערע זאכן, די זעלבע יעצט אויכעט איז מסוגל אז די נשמה זאל קענען פילן אביסל פון די טהרה וואס קומט יעצט אראפ אויף די וועלט. יעצט דער ענין פון פרה אדומה, דאס איז נאר געמאכט פאר טומאת מת, פאר אנדערע טומאות, און יעדע טומאה האט זיך וויאזוי מען קריכט ארויס דערפון, און מען האט עס דורך דעם געגעבן אין חודש ניסן אין צווייטן יאר ווי די אידן זענען ארויס פון מצרים, כדי אלע אידן זאלן זיך מטהר זיין צו מאכן דעם קרבן פסח, אפילו ווער עס האט נישט אנגערירט אין א מת, אפילו האט קיינמאל נישט אנגערירט אין א מת, ווייל ס'דא נאך א טומאה וואס אונז האמיר, וואס דאס איז דער חטא העגל, און עבודה זרה איז מטמא כמת, ממילא דער אייבערשטער וויל זיך מיט אונז איבערבעטן יעדעס יאר נאכאמאל, נאך אזא גרויסן חטא האט ער אונז געהייסן אונז זאל מיר מאכן א משכן ושכנתי בתוכם, כדי דער אייבערשטער זאל קענען רוען דארף מען זיין ריין פון יעדן חטא. און פון אלע מיני עבודה זרות, וואס דאס איז דער שורש פון מיתה אויף די וועלט, דאס איז די גאנצע מיתה, און דאס מיינט אויכעט אז מען שיקט די קינדער לערנען אין חדר און אין סקול, און מען נעמט ארויס דעם אייבערשטנ'ס נאמען פון דארטן, דאס איז געהעריג עבודה זרה, דאס איז דער עגל, פארן עגל הזהב פאר אפאר דאלער טוט מען וואס מען וויל, מען דארף צוריקברענגען דעם אלטן אידישן חינוך. און יעדער איד אפילו בזמן הזה וואס ס'איז נישט דא קיין בית המקדש דארף זיך דעם חודש מטהר זיין, ער דארף אנהייבן צו טראכטן ווי לערנען מיינע קינדער, לערנט מען זיי אז בסייעתא דשמיא איז אזא ווארט וואס מען טאר נישט שרייבן ווייל דער גוי וועט עס באקוקן, לערנען זיי אין א סקול וואס ווען דער אינספעקטאר דארף קומען דעמאלטס טוט מען צוויי זאכן, קודם געבט מען גוט צו עסן, אזוי געבט מען דאך גע'גנב'עט. עסן עסן וואס ס'איז פיל מיט סטארטש, ס'מאכט פעט די קינדער וואס מ'טאר עס נישט געבן, נאר מ'גיבט עס, און די צווייטע איז ווען דער אינספעקטאר קומט נעמט מען דעם אייבערשטן און מ'זאגט אים יעצט גיי אוועק פון דא ווייל יעצט ברויך איך דיך חלילה נישט האבן, איך ברויך דעם דאלער פאר איך ברויך חלילה דעם אייבערשטן, דאס איז אזא חילול השם דאס איז דער עגל, און אונז לעבן מיר אין אזאלכע הויעכע צייטן יעצט ווי אין חודש ניסן, ש אנשי בו ישועות מקיפות, דאס טייטש דער אייבישטער געט קרעדיט, ער געט יעדן א קרעדיט קארד פול מיט ישועות, אבער דו מוזט דאך עפעס געבן פארן אייבישטן אויך, סא דו העסט אים געבן אז דו העסט אים ארויסווארפן פון די ישיבות, דו העסט אים געבן אז דו העסט גנב'ן אויף די ישיבה'ס נאמען, איך וויל פארשטיין וואסערע פנים האט היינט א ראש ישיבה ער זאל קענען זאגן פאר א בחור לערן תורה צו גלייבן אין אייבישטן צו מ'טאר נישט גנב'ענען, און די ראש ישיבה אליינס א. ער האט אפגע'גנב'עט יעצט מיליאנען און אלעס דרייט זיך ארום אלע די ישיבה קטנות יעדער רעדט פון דעם, וויאזוי קען מען אונז מחנך זיין נאך דעם קינדער? און כ'דענק עה די וויזשניצע רבי ר' מאטעלע ס'איז געווען דעמאלטס א אנטי פאווערטי פראגרעם און מ'האט יעדן איינעם געזאגט ער זאל סיינען, עניוועי איז געווען איינער ער האט געהייסן גאטליב, כ'דענק נישט דעם ערשטן נאמען, ער איז א מישקאלצער אייניקל געווען, צו א זוהן גאר געווען פונעם אלטן מישקאלצער רב. בקיצור, און ר' מאטעלע האט אים געפרעגט פונקטליך וויאזוי ס'גייט צו, זאגט ער, מ'נעמט די בחורים, מ'טראגט זיי אראפ פרייטאג עפעס אין אן אפיס, און מ'סיינט דארט אונטער, און דאן געט די גאווערמענט א טשעק פאר יעדן. פרעגט די וויזשניצע רבי, ר' מאטעלע, פרעגט ער דעם גאטליב, זאג מיר, און ווער זיצט דארטן ווען מ'סיינט אונטער? זאגט מען, וואס הייסט פרויען. זאגט ער איך פארשטיי נישט, זיי גייען דאך אנגעטון נישט צניעות'דיג אויך נישט, זאגט ער יעצט איך וויל דיך פרעגן עפעס, איך על זאגן דעם בחור מען דארף זיך אפהיטן די אויגן, שמירת עיניים, כ'על אים מסביר זיין ווי הארב דאס איז, העט ער מיך צוריק פרעגן רבי און פארוואס ווען כ'האב געדארפט גיין סיינען דעם טשעק האב איך געמעגט קוקן אויף די פרוי, האט ער עס נישט געוואלט נעמען, די סוף האט מען געכאפט אלע ישיבות האבן געהאט גרויסע צרות, און ר' מאטעלע האט נישט געהאט קיין צרות דערפון ווייל ער האט נישט גענומען דעם פראגרעם, איז די זעלבע דא אויכעט. מען נעמט פראגרעמס, מען לערנט אז חלילה ס'איז נישטא קיין באשעפער, ס'איז דא א טעאריע אוו עוואלושען, ס'איז דא צוויי מיינונגען ווי אזוי מען האט חלילה באשאפען די וועלט, און איך וויל ענק זאגען, אפילו די ישיבות וואס זיי נעמען עס שוין נישט, דעם שמועס וואס איך זאג יעצט דאס ווייסען אלע בחורים, זיי ווייסען אז מען טאר נישט לערנען אז בראשית ברא אלקים, נו וואסערע חינוך האט עטס געגעבען פאר די קינדער? ס'איז דאך א שאנדע וואס דא גייט פאר, ס'קומט יעצט ניסן, מען דארף זיך אנהייבען מטהר צו זיין, און יעצט איז אזא צייט. פון אפר פרה, אונז האמער עס נישט, אבער מען ליינט פון זאת חוקת התורה פון אפר פרה, איז די גמרא זאגט מען האט געמאכט ביי די אפר פרה זייער אסאך חומרות, פארוואס? ווייל דאס איז די יסוד פון טהרה, איז ממילא דארף מען זעהן מען זאל זיך אנהייבן אביסל מקדש און מטהר זיין, יעצט ווען א מענטש גייט אין די גאס און ס'איז נישט מוחזק אז דארט איז דא א קבר, איז דארף ער נישט מורא האבן אז אפשר איז דא א קבר. מ'קען ווייטער גיין, מ'רעדט פון א כהן, ער דארף נישט מורא האבן אז ער איז טמא געווארן. ס'איז דא כהנים וואס זיי ווילן נישט גיין אין א האספיטל ווייל ס'איז דא טויטע דארט. יעצט למעשה ס'איז דא א משנה אין אהלות אז אויב ס'איז דא א מת בבית ולו פתחים הרבה, איז טאמער ווייסט מען פון ווי די טומאה עט דורך ארויסגיין דעמאלטס זענען אלע אנדערע טירן טהור. אויף דעם פארלאזט מען זיך אין א האספיטל אז א כהן קען גיין ווייל ס'איז דא א פלאץ ווי מ'טראגט אים ארויס דורכ'ן מארג. ממילא איז אלעס טהור. און די זעלבע זאך איז אויכעט. מען טראגט די פליגערס, און די פליגערס טראגט מען אסאך מאל נפטרים, און אין אל על איז כמעט אייביג דא נפטרים, איז אויכעט ס'ווערט שוין געברענגט אין אחרונים א דער היתר איז, ווייל וויבאלד ס'איז דא א פלאץ פון ווי מען נעמט ארויס די נפטרים, דורך וועלכע טיר, ממילא דער גאנצער פליגער בלייבט טהור. יעצט ס'איז דא די וועג אויף בארא פארק איז דא ס'גייט יעצט וואקסן די בלעטער די ביימער און ס'דא דא אידישע קברים און אז די מוזט פארן מיטן באס אויב די האלטסטע די הענט אינעווענדיג אין באס נישט ארויס איז אויך נישט אזוי געפערליך ווייל דער באס איז אן אוהל פאר זיך. יעצט די משנה ברענגט אזוי ווי מען האט מפריש געווען דעם כהן גדול פון זיין הויז זיבן טאג פאר יום כיפור צו טון די עבודה אזוי האט מען מפריש געווען דעם כהן וואס האט פארברענט די פרה זיבן טאג פאר מ'האט פארברענט די פרה. מ'האט אים גענומען פון זיין הויז צו די לשכה על פני הבירה צפון מזרחית, און ס'האט געהייסן בית אבן. אלע מעשים וואס מ'האט דארטן געטון, איז אלעס געווען פון אבן, פון א שטיין, ווייל א שטיין איז נישט מקבל טומאה, אדער ס'איז געווען געמאכט פון ערד, און דאס איז נישט מקבל טומאה. די גאנצע זיבן טאג האט מען געשפריצט אויפן כהן וואס האט פארברענט די פרה פון די אלע אפר החטאת וואס איז געווען אין בית המקדש וואס איז איבער געבליבן פון משה רבינו'ס צייט למשמרת אז טאמער מ'מאכט נייע פרה זאל מען אלץ אריינלייגן פון משה רבינו'ס פרה און אויך האט מען זאל שפריצן אויף דעם כהן איז למעשה די משנה ברענגט אז ס'איז געווען ניין פרה אדומה'ס האט מען געמאכט ביז די צווייטע בית המקדש איז חרוב געווארן, די ערשטע האט געמאכט משה רבינו און מען האט מטהר געווען מיט דעם אפר די גאנצע צייט פונעם בית ראשון און ס'איז נאך איבער געבליבן אביסל משמרת, די צווייטע האט געמאכט עזרא הסופר און נאכדעם איז געווען זיבן וואס מען האט געמאכט ביז צום סוף פון חורבן בית שני איז ממילא איז זיבן. און עזרא'ס איז אַכט, און משה רבינו'ס איז נײַן, און די צענטע, זאָגט דער רמב"ם, וועט מאַכן דער מלך המשיח שיבא ויגאלנו במהרה בימינו. יעצט יעדעס מאָל ווען מען האָט געשפּריצט, ווען מען האָט געמאַכט אַ נייע פרה, האָט מען אויך געשפּריצט פון די אַלטע, וואָס מען האָט איבערגעלאָזט למשמרת. יעצט, כאָטשיג למעשה האָט מען געדאַרפט שפּריצן אויפן כהן נאָר שלישי און שביעי, אָבער וויבאַלד דאָ איז געווען אַ גרויסע,

יעצט לכאורה האט מען געקענט נעמען א מענטש וואס ער איז יא שוין טמא געווארן און מ'האט אויף אים געשפריצט און ער איז ריין געווארן, נאר מ'האט מורא אז קען זיין דער וואס האט געשפריצט אויף יענעם מענטש איז נישט געווען טהור פון טומאת מת, מילא האט מען זייער שטארק חושש געווען און מ'האט גענומען א מענטש וואס איז קיינמאל נישט טמא געווארן. יעצט איז זייער גוט טאקע פארשטענדיג אז מען האט געשפריצט אויפן כהן, וויאזוי האט מען אבער געוואוסט אז ס'איז נישט דא אונטערן בית המקדש קיין דבר טמא? יעצט אין משכן און מען איז געגאנגען אין מדבר איז על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, ממילא דער אייבישטער האט געהייסן דא רוען, האט מען געוואוסט ס'איז נישט דא קיין שום דבר טמא אונטער דעם. און למעשה ווען מען האט געבויעט דעם בית המקדש איז געווען שמואל הנביא האט געזאגט וואס דער אייבערשטער האט געזאגט און דוד המלך האט געקויפט דארטן מען זאל דארט בויען איז מען האט דאך געדארפט האבן וואסער אין בית המקדש סיי אפצואוואשן די פלאר פון די קרבנות כסדר און סיי דער כהן גדול זאל זיך קענען טובל'ען און די כהנים זאלן זיך קענען טובל'ען אין ערשטן בית המקדש איז געווען אזא זאך וואס דאס האט געהייסן ים של שלמה וואס דארטן האבן זיך געקענט טובל'ען אסאך כהנים מיטאמאל איז פון ווי געקומען די. זיי זענען געגאנגען דוד המלך און ער האט עס געוואלט בויען דארטן ווי ס'איז דא דער עין עיטם. רש"י איז מסביר ווי דאס איז דער עין עיטם, דאס הייסט פון חברון קומט דאס וואסער, על כל פנים איז האבן זיי עס געוואלט בויען אויפן העכסטן פלאץ דעם בית המקדש, זיי האבן אבער נישט געקענט בויען אויפן העכסטן פלאץ ווייל ס'וועט נישט ארויפגיין דאס וואסער, עס שטייט אין פסוק אין דברים ל ג ובין כתפיו שכן איז די פשט אז ס'מוז זיין אביסל נידריגער. איז במילא האבן זיי געקויפט דארטן ווי די בית המקדש איז היינט, אבער ס'איז נישט אויפן העכסטן פלאץ. יעצט זאגט די גמרא, זאגט דא אביי, שמע מינה עין עיטם גבוה מקרקע עזרה עשרים ושלש אמות, אז די מעיין עיטם איז העכער פון די עזרה דרײַ און צוואַנציק אמות. איז די גמרא רעכנט אויס א גאנצע חשבון אז מ'האט זיך געמוזט טובל'ן און ס'האט געמוזט ארויפגיין די וואסער און ממילא כדי ס'זאל קענען ארויפגיין האט עס געמוזט זיין העכער דרײַ און צוואַנציק ס'זאל קענען אנפילן די מקווה אויבן אין די הייעך העכערן בית המקדש וואס יענץ איז געווען בחול און יענץ האט געהייסן שער המים און לעבן דעם איז געווען בקודש איז געווען די אנדערע בית הטבילה וואס דאס איז געווען אין לשכת בית הפרווה. ס'איז נישט קיין חילוק, דאס איז מעזשערמענט ווי הויעך ס'איז. יעצט וואס איז געשען איז אז די גרעוויטי, וויבאלד ס'איז געקומען ווייט אוועק פון א ווייט פלאץ, איז די גרעוויטי האט עס ארויף געשלעפט ביז ארויף. דער רמבן איז מסביר, פרשת עקב, עינות יוצאים בהר ובבקעה, זאגט ער אז אמאל, לאמיר זאגן טויזנט מייל אוועק, קומט א וואסער פון א הויעכן בארג און ס'גייט צווישן די בערג און ס'גייט אריין אין די בערג און נאכדעם קומט עס נאכאמאל ארויף און ס'קומט ארויף, ביז דעם זעלבן פלאץ פון וואו ס'קומט, ווייל דאס איז די גרעוויטי סיסטעם. ס'ווערט אויך געברענגט דארטן אין משניות, אין מסכת יומא, אז ס'איז געווען עפעס אמגושי, ס'האט אויסגעזען ווי די וואסער גייט מיט כישוף, ווייל ס'גייט ארויף, ווי קען וואסער גיין ארויף? ביים בית המקדש. געווען עפעס איינער האט זיך דארט באהאלטן, ער האט געוואלט זען, און ער איז געשטארבן. למעשה ס'איז נישט געווען קיין כישוף, אז איר וועט קוקן דארטן אין די מפרשים פון משניות איז ער מסביר אז דאס הייסט גרעוויטי, ער זאגט ארויס גרעוויטי, דאס איז די גרעוויטי סיסטעם וואס איז ארויף געגאנגען ביז ארויף הויעך, און אזוי איז געווען וואסער אין בית המקדש, יעצט דאס איז געווען די וואסער סיסטעם, יעצט גיי מיר צוריק דא, וויאזוי האט מען געקענט מאכן אז מענטשן זאלן נישט זיין טמא טומאת מת א גאנץ לעבן? בית המקדש ווייסט מען וואס ס'איז געווען און די משכן ווייסט מען בעפאר וויאזוי ס'איז געווען אז ס'איז נישט געווען א פעך רעדו ותאמר אבער אזוי האבן די מענטשן זיך געקענט האלטן ברענגט די גמרא אז ס'איז דא משנה גמרא ברענגט צו אויף אפאר פלעצער ס'איז געווען חצרות אין ירושלים וואס דאס איז געווען געבויעט אויף א פעלזן שטיין און אונטער דעם איז געווען א חלל וועגן קבר התהום ווייל מ'האט מורא געהאט אז אפשר איז דא א קבר התהום. יעצט, די קיין טומאת מת האט נישט געקענט זיין דארטן ווייל מען קען נישט באגראבן אין א פעלזן שטיין, דאס הייסט בעדראק, אין דעם קען מען נישט באגראבן קיין מענטשן, און אפילו איינער וואלט געגראבן אונטערן פעלזן שטיין און באהאלטן דארט א טויטן איז אויך נישט קיין פראבלעם, ווייל טאמער ס'איז דא א קרקע פותח טפח איז עס מפסיק אז די טומאה זאל נישט בוקעת ועולה זיין. ווייל דער חלל פון די אויר איז מפסיק פאר די טומאה צווישן די סלע און צווישן דעם מת. ממילא גייט שוין נישט ארויף די טומאה, אזוי זאג איך דאך אז טומאה איז בוקעת ועולה אזוי גייט עס נישט ארויף, און מען האט געברענגט פרויען וואס זענען געווען שוואנגער כהנות, זענען געווען פרויען פון כהנים, זיי האבן געבוירן אין די חצרות זייערע קינדער, מען האט זיי נישט ארויסגעלאזט, מען האט זיי דארטן אויפגעהאלטן, זיי געברענגט צו עסן זאלן וואקסן. ממילא קיין טומאת מת איז זיי נישט צוגעקומען קיינמאל. נאכדעם ווען מ'האט געוואלט גיין שפריצן אויפן כהן וואס ער גייט פארברענען די פרה האט מען געברענגט אקסן מיט ברייטע בויכן, ס'זענען ברייטע אקסן, מען זאל קענען ארויפלייגן דלתות וואס זענען געווען טהור וואס זענען קיינמאל נישט געווען מיט קבלת טומאה, און די קינדער האבן זיך ארויפגעזעצט אויף די דלתות, ממילא איז געווען אן אוהל אפילו ווען ס'איז דא אויף דר'ערד א קבר התהום איז דא א אונטערשיד צווישן די קינדער און צווישן דעם קבר התהום ווייל די דלתות האבן געמאכט א ספליט אינמיטן ס'האט נישט געלאזט די טומאה זאל ארויפגיין וועגן דעם זענען זיי געווען ברייטע טירן כדי די קינד זאל האבן פלאץ צו זיצן מען זאל האבן פלאץ צו ברענגען וואסער און אויכעט אז די טיר זאל מפסיק זיין פון קבר התהום מ'האט געהאט כוסות וואס מ'האט געמאכט פון שטיין. ווייל שטיין איז נישט מקבל טומאה. ביי שאובין וואלט עס יא ווען געמאכט, ביי מקווה כלי אבנים וכלי גללים מאכן יא שאובין, אבער טומאה מאכט עס נישט. און מען איז אראפגעגאנגען צו מי השילוח. יעצט צו דער שילוח און עיטם איז דער זעלבער, אין דעם איז א גאנצע אריכות אז מ'וועט קוקן אין הלכות גיטין, איז דא דארט א גאנצע אריכות צו ס'איז געווען צוויי שילוח'ס צו איין שילוח, צו מי עיטם איז דער שילוח. רש"י זאגט אויכעט אין יומא אז מען זאל קוקן ישעיה, ווייזט זיך אויס אז דאס איז גאר דער זעלבער, דער שילוח און דער עיטם איז דאס זעלבע, אבער על כל פנים מען איז געגאנגען צום מי השילוח, ווען מען איז אנגעקומען האט מען אראפגעלאזט די שטיינערנע כלים און מען האט נישט חושש געווען אז דארטן ווי דער מי השילוח קומט זיך צוזאם אפשר האט מען דארט באגראבן א טויטן, קבר התהום, ווייל ס'איז נישט קיין וועג אז מענטשן זאלן באגראבן ביי די קבר זייערע טויטע ביים ריווער, ביי נהר. דעמאלטס מיט די צייט וועט ער אריינפאלן אינעם נהר, מילא דארט האט מען נישט חושש געווען אז ס'איז דא, איז ער געגאנגען זיי האבן זיך ארויפגעזעצט ווייטער אויף די טרעפ ביז זענען אנגעקומען צום הר הבית, זענען אנגעקומען צום הר הבית זענען זיי אראפגעגאנגען און זענען געגאנגען אים צופיס ווייל זיי האבן דאך שוין נישט קיין מורא געהאט פאר קבר התהום, פארוואס? ווייל דער גאנצער הר הבית און די עזרה האבן מיר דאך שוין געשמועסט אז דוד המלך אראפגעגראבן ביז אראפ כדי צו מאכן זיכער ס'נישט דא קיין קבר התהום. זיי זענען געגאנגען ביז צו די טיר פון די עזרה און ביי די טיר פון די עזרה איז געווען דער אייפער פון די פרה אדומה. זיי האבן גענומען פון דעם אייפער און מ'האט עס אריינגעלייגט אין וואסער פון די כוסות און מ'האט געשפריצט אויפן כהן. און דאס הייסט און דאס הייסט ונתן עליו מים חיים אל כלי. ס'א מחלוקת אין די ראשונים וואס איז געווען פריער צו דאס וואסער צו נישט דאס איז דער רמבן אין חומש און אנדערע ראשונים אבער די עיקר איז מ'האט אויסגעמישט דאס וואסער מיטן אייפער פרה און מ'האט געשפריצט אויפן כהן יעצט א קינד וואס האט האט זיך געטו מ'האט געטובלט די אלע קינדער. און אַ קינד, װאָס כאָטש זײ זענען בײדע געװען געטובֿלט, אַ קינד, װאָס האָט זיך געטובֿלט, כּדי ער זאָל אָנפֿילן און שפּריצן אױפֿן כּהן, זאָל נישט שפּריצן אױף אַן אַנדערן כּהן, ביז ער האָט זיך געטובֿלט לשם יענעם כּהן. און אױך די זעלבע אין אַלע כּלים, װאָס מע האָט גענוצט אױף צו טאָן אַ מלאָכה, זאָל מען נאָר פֿאַר דעם מלאָכה טאָן, װײַל דעמאָלט איז מען מער מדקדק. און די מענטשן וואס האבן זיך מטהר געווען לשם פרה זו זאלן נישט עוסק זיין אין אן אנדערע פרה ביז זיי האבן זיך געטובל'ט נאכאמאל לשמה. יעצט די משנה ברענגט אין פרה פרק ג' און די רמבם ברענגט אין הלכות פרה אדומה פרק ב' און דער ספר החינוך אין מצוה שין צדיק זיין אז די אלע זאכן האט מען געמאכט אלס מעלות יתירות בפרה וויבאלד דאס האט אייביג מטהר געווען כלל ישראל. און כדי קען זיין אמאל איז געווען א פראבלעם אז ס'איז נישט געווען געהעריג געמאכט. אין די הלכה, משה רבינו האט דאך זיכער גוט געמאכט, וועגן דעם האט מען אריינגעלייגט פון משה רבינו'ס אין יעדן איינעם, מען זאל זיין זיכער אז מען האט געהעריג אייפער פרה. יעצט, די זאכן זענען איבערגעגעבן געווארן נאר פאר גרויסע צדיקים, און משה רבינו עליו השלום האט עס געוואוסט ווייל דער אייבערשטער האט אים געזאגט דיר וועל איך זאגן, יעצט די שוועריקייט פון די פרה אדומה איז אז ווער ס'איז עוסק אין די פרה אדומה פון אנפאנג ביז צום סוף, איז עס מטמא בגדים, און ער אליינס, די פרה אדומה, איז גאר מטהר די טמאים. זאגט דער אייבערשטער חוקה חקקתי, איך האב געמאכט גזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזירותי, דאס איז מיינע גזירות און דו טארסט נישט אנדערש מאכן, אזוי שטייט אין ילקוט חוקת אין תיו, שין נון טית. יעצט שלמה המלך זאגט ווייטער, אזוי זאגט דארט דער מדרש, אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני אין קהלת קפיטל ז', אמר שלמה על כל התורה כולה עמדתי, אויף די גאנצע תורה האב איך געקענט פארשטיין וואס דאס איז, ופרשה זו של פרה אדומה כיון שהייתי מגיע בה והייתי דורש בה, איך האב אנגעהויבן צו פארשטיין, האב איך אנגעהויבן צו דרש'ענען, חוקר בה ושואל בה, איך האב אנגעהויבן צו חוקר זיין. און די סוף איז געווען אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני וואס ס'שטייט ויקחו אליך אמר לו הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער זאגט משה לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחרים בלייבט עס א חוקה. יעצט באמת דער חוקה איז אזא הייליגע און א שיינע חוקה ווייל די אומות העולם זעען אז אונז האלט מיר תורה ומצוות ס'מאכט אסאך סענס אלע זאכן. ס'איז דא אסאך זאכן וואס איז, ווי מ'זאגט, אויסגעהאלטן על פי נימוס, על פי געזעץ, אזוי ווי למשל אבות, מ'קען מיינען אז אבות האבן געמאכט די פארלעך, ס'איז געווען דארטן די אכט זוגות, האבן זיי עס געמאכט ווייל זיי זענען געווען קלוגע מענטשן, שטייט אין ברטנורא משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, עס איז נישט קיין חכמה, ס'איז קדושה, ס'איז נישט ווייל דער גוי וואלט אויכעט אזוי געטוהן, ס'איז ווייל אונז זעמיר אידן און דער אייבערשטער האט עס אונז געגעבן. איז למעשה די פרה אדומה אז אונז האלט מיר איין ווייזט אויס אז אלע מצוות וואלט מיר אונז איינגעהאלטן אפילו אונז פארשטיי מיר עס נישט און דאס איז די גרויסקייט פון די פרה אדומה. יעצט למעשה עפעס א פארשטענדעניש האמיר אונז אויכעט ווייל אזוי ווי די גמרא זאגט, די גמרא ברענגט אויכעט אין ילקוט חוקת ברענגט ער מפני מה כל הקרבנות באים זכרים והיא נקבה פארוואס אלע קרבנות זענען זכרים דאס איז א נקבה, רבי אייבו משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אז די זון פון די שפחה האט פארשמירט דעם פלטין של מלך, אמר המלך זאגט דער מלך תבוא אמו ותקנח הצואה, זאל קומען די מאמע און אויפווישן, כך אמר הקדוש ברוך הוא תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל. יעצט בפשטות קען מען אביסל פארשטיין אויב עס האט צו טון מיט תבוא אמו פרה ותקנח על מעשה העגל, אלע חטאים אין שורש זענען כפירה ווייל מען גלייבט נישט אז דער אייבערשטער זעט און ער קוקט, איז במילא כאפט זיך אריין זינד, איז זאגט דער אייבערשטער זאלסט נעמען דעם פרה זאלסט אים פארברענען ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר פון דעם געדאנק, און נאכדעם וואס טוט מען? מען נעמט און מען פארברענט עס, און מען מישט עס אויס מיט וואס? מיט די אפר מישט מען עס אריין במים חיים אל כלי, די כלי דאס איז די גוף פונעם מענטש, א מענטש דארף זיך אנהייבן מקדש און מטהר זיין, מים חיים דאס איז די מי בראשית וואס ס'שטייט ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, דער אייבערשטער שוועבט אויף מים חיים. און ממילא מען שטעלט זיך צוזאם די צובראכענעם גוף וואס דאס איז דאך מען האט פארברענט די אש דאס איז דער גוף מען פילט אז מען האט מען נעמט זיך אונטער ד' מיתות בית דין אויף דעם וואס מען האט חלילה כופר געווען אינעם אייבערשטן מען מישט עס מיט מים חיים געבט עס נייע כוחות אז מען זאל קענען קומען צו זיך איז ער אזוי ווי א בריה חדשה וואס ער איז יעצט געבוירן געווארן און ער האט נאך נישט קיין שום חטא. פון קיין שום זאך, און ממילא קען ער אנהייבן תשובה צו טון אויף אלע עבירות און אנהייבן א נייע לעבן, און וועגן דעם איז ליינט מען דאס יעצט אנפאנג, יעצט הייבט זיך דאך אן דאס נייע יאר, עס גייט דאך זיין החודש הזה לכם ראש חדשים, מען דארף זיך מתחדש זיין, מאכט מען פרה פאר ראש חודש, אז מען זאל זיך מחדש זיין, מען זאל פילן אזוי ווי מען האט זיך פארברענט פאר'ן הייליגן באשעפער און מען גייט מער נישט זינדיגן. יעצט אויב איינער וועט וועלן פארשטיין פארוואס האט מען נישט געקענט דעמאלטס ווארטן ביז עס קומט אריין די מי עיטם אין בית המקדש אריין וואס האט מען געדארפט האבען קינדער אויף א שטיין און זיי טראגן נעמען פון שילוח איז דאס צו פארשטיין דאס עט זיין א שיעור עס עט זיין דארט כ'קען זאגן א שיעור פון וואכן קודם ווייל ס'מוז זיין מים חיים אל כלי און יענץ דער עיטם האט מען געמאכט געקינצלטערהייט איז עס נישט במקומו ס'איז ס'איז דא אין דעם אסאך זאכן, צו די ים של שלמה וואס מ'האט זיך גע'טובל'ט איז א מחלוקת אין די ראשונים צו ס'איז געקומען פון אונטן ארויף צו ס'איז אריין געגאנגען פון אויבן אראפ, איז הגם ס'איז א כלי וואס האט א לאך און ממילא איז כשר לטבילה, אבער צו ס'איז כשר אלס מים חיים אל כלי ווייל ס'איז שוין דורך געגאנגען א כלי, ס'איז אזוי פארפלאנטערט די. דער ענין מיט די מקוואות מיט די מעיינות און צו ס'איז טאקע די זעלבע צו נישט, ס'איז זייער זייער פארפלאנטערט דאס קען דער שיעור ווען איך וואלט עס געוואלט זאגן וואלט עס געדארפט דויערן זייער זייער לאנג סאו כ'וויל נישט אנהייבן איך קען נאר די היילייטס יעדער זאל האבן אביסל פארשטענדעניש וואס דער ענין פון פרה איז יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און כל טוב.